זאגט די הייליגע גמרא אונז האלט מען ל' ז' עמוד ב' ביי די ווארט טרוקנין איז בערך זיבן שורות, זיבן אכט שורות פון אונטן. אונז גייען צוריק א קליין שטיקל גמרא פון נעכטן און זאל מען קלאר האבן דעם המשך און זען וואס דא טוט זיך. האסט עס? טרוקנין דא. געוואלדיג. טרוקנין. טרוקנין זאגט די הייליגע גמרא די סארט ברויטל, די סארט מאכל וואס הייסט טרוקנין חייבין בחלה. און די גמרא גייט שוין זאגן וואס איז איז מחיוב בחלה סאו א שטיקל יסוד חלה די דין חלה איז אלץ ווען די זאך איז אן עיסה ווען די זאך איז א טייג סאו זייער אסאך שמועסן ארום די חיובים פון חלה האט צו טון איך בין זיך מייחס וויאזוי מיין טייגל זעהט אויס האב איך געהאט א גלגול האב איך געהאט א געקנעטעריי האב איך ארבעט איך דא מיט א טייג אדער ארבעט איך דא מיט א פארוואסערטע זאך מיט עפעס א געמישאכטס וואס איז נאכנישט קיין טייג? סאו דא שטייט חייבין בחלה וכי אתא רבין אמר ר' יוחנן טרוקנין פטורין מן החלה און די שאלה אויף די טרוקנין איז קוק איך עס אן ווי א טייגל אז איך קען שוין מחייב זיין בחלה אדער נישט אונז האמיר א מחלוקת מאי טרוקנין פרעגט די גמרא וואס מיינט טרוקנין אמר אביי כובא דארעא. איז ווי ס'שטייט אין רש"י, לאמיר זען רש"י, עושה מקום חלל בכירה, א מענטש מאכט א לעכל אין די כירה, ונותן בתוכו מים וקמח, סאו אוודאי ארבעט איך נישט מיט א טייג, איך ארבעט מיט מים וקמח, וואסער און מעהל, אבער איך האב עס קיינמאל נישט מגבל געווען, איך האב קיינמאל נישט כמו שעושין באלפס אזוי ווי איך מאך אין א טעפל, וועגן דעם האב איך א מחלוקת אויב די כובא דארעא. און ווי די מפרשים זאגן אז ס'איז קיינמאל קיין טייג נישט געווארן ווייל כ'האב צופיל וואסער. ווען א זאך איז זייער וואסעריג און נאר אביסל מעל, איז ס'קען עפעס ווערן דערפון נאכן זיך אפבאקן, אבער קיין. א גוטע ביישפיל אויף די אלע זאכן איז בלינצעס. ווען מ'ארבעט מיט א געמיקס, וויאזוי הייסט עס, אזא א בעטער, דאס איז די ריכטיגע ווארט, א בעטער, איז די בעטער איז נישט אפילו א אייער שפייז, ס'איז די בעטער איז א וואסעריגע זאך, ס'איז נישט קיין גיבול, ס'איז נישט קיין טייג. אבער נאכדעם, נאכדעם וואס ס'קומט אן אינעם טאפ, דעמאלטס ווערט עפעס דערפון. גייען מיר ווייטער, אונז דארף מען אנקומען צו די כובא דארעא, ווייל היינט גייען מיר ווייטער לערנען וואס די ברכה וואס מ'מאכט דערויף. אמר אביי, טריתא. טריתא איז, פון רש"י זעט אויס אז די טריתא איז זייער ענליך צו כובא דארעא, נאר דא איז עס נאך, נאך לייכטער, אז פטורה מן החלה, דא נעמט שוין אביי אן אז ס'איז פשוט פטור מן החלה. איז פארוואס? ווייל ווען איך האב גערעדט פון די כובא דארעא, למעשה איז עס אנגעקומען אין א שטיקל גריבל, ביי די טיים איך נעם עס ארויס פון מיין כירה, האב איך א שטיקל בילקע, ס'איז טאקע א ווייעכע בילקע, א צופלאטשקעטע בילקע, אבער ס'איז עפעס א שטיק, ס'איז עפעס א שטיק. ווען איך רעד פון טריתא זעט אויס פון רש"י, דאס איז שוין א זאך וואס איך גיס אויס, איך שפריץ, איך מאך ממש א בלינצע, איך מאך ממש א אייער שפייז דערפון, מיין אז איך מאך אזא פלאכע זאך און ס'האט נישט אפילו די צורת לחם, לערנט אביי, אזוי דאס איז זייער ענליך צו כובא דארעא איז עס איז אזא מין זאך עט זיין פטורה מן החלה מאי טריתא גייט די גמרא דורכגיין פארשידענע זאכן וואס מאכט א זאך פארשידענע פשטים וואס די טריתא איז איכא דאמרי גביל מרתח דאס האבן אונז יעצט מסביר געווען זאגט רש י נותנין קמח ומים בכלי ובוחשין בכף מען קלאפט עס אויף מען קלאפט אויף דעם דעם בעטער מיט א לעפל ושופכין דאס איז די חילוק צווישן כובא דארעא דאס גיסט זיך ניטעמאל פאלט עס אריין אין א גריבל וואס זאל דינען ווי כמו בעקעלע וואס זאל מען מאכן א שטיקל שעיפ פון א בילקע. ס'איז א אויסגעגאסענע זאך, ס'איז א פלאכע זאך. איז ושופכין על הכירה כשהיא נסקת, ווען די כירה איז הייס און איך בלייב מיט עפעס אזא שטיקל לאטקעלע, עפעס א שטיקל דינע ברויטל. דאס איז איין מהלך. ואיכא דאמרי נהמא דהנדקא, איז בצק שאופין בשפוד טייטש. טייטש רש י, איך שטעק עס אריין אין א נאגל, ומושחין אותו תמיד בשמן או במי ביצים ושמן, פון רש י זעהט אויס אז לויט די פשט פון נהמא דהנדקא ארבעט איך יא מיט א טייג, בצק, ס'איז א געהעריגע טייג, איז ווי די תלמידי רבינו יונה זענען מסביר אז די סיבה פארוואס אויף אזא זאך זאל נישט זיין קיין חיוב חלה איז ווייל דאס איז נישט קיין זאך וואס איך בין קובע סעודה, איי געס ס'געווען מער אזא נאש אזא סנעק. אזא לייכטע געגעסעכטס, און לויט די פשט אין די גמרא איז קומט דא ארויס א חידוש אז א זאך וואס איך גיי נישט קובע זיין סעודה איז נעוץ סופו בתחילתו אז איך זאג שוין אז בשעת איך דיעל נאך מיטן טייגל און ווייל דאס איז נישט אזא סארט טייג וואס איך בין קובע סעודה האב איך שוין נישט קיין חיוב חלה אויך נישט. ס'איז א חידוש אבער אזוי וועט מען לערנען. ואיכא דאמרי לחם העשוי לכותח, סאו כותח איז א באקאנטע מאכל וואס מ'טרעפט אסאך מאל אין שס. אז דאס איז געווען אזא מין דיפ, מען האט גענומען לחם מיט עיפוש אונז'מיר עס רופן סאורדאו מיט זאלץ, און איך האב גענומען מיין פרישע ברויט איך האב עס אין דעם אריינגעטונקט, אין די ראשונים איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען פארוואס דער לחם העשוי לכותח זאל זיין פטור פון חלה, איין וועג איז אזוי ווי אונז האבן יעצט אויסגעשמועסט ווייל איך ארבעט מיט א דיפ, דאס איז די צווייטע פשט אין תלמידי רבינו יונה אז אזא זאך וואס עווענטועל גייט עס נאר זיין א דיפ, ס'גייט בכלל נישט זיין קיין חלה, ס'גייט נישט געגעסן ווערן ווי קיין חלה, האט שוין יעצט בשעת איך מאך עס אלץ א טייג, און אפילו איך מאך א רעבישן טייג איז אה די רשי לערנט אנדערש, רשי לערנט עס האט צוטון מיט די וועג וויאזוי איך באק עס, אז ס'האט נישט מיט דעם וואס ס'איז א דיפ, ווייל למעשה רעד איך דאך מיט א געהעריגן טייג, דאס איך לייג עס אריין אין קאנטעינערס און איך פארקויף עס אין גאלדן טעיסט קאנטעינערס דאס מאכט עס נישט אויס טייג. עס זאגט רש י אז ס'האט צו טון מיט די וועג וויאזוי מען באקט עס, אז די סדר פון די כותח איז געווען אז מען פלעגט עס באקן בחמה, און לויט רש י דארף אויסקומען אז יעדע זאך וואס איך גיי באקן בחמה, ס'האט נישט אזוי ווייט מיט דעם וואס איז כותח. יעדע זאך, חמה נישט די דין, נישט דאס מיינט לחם, נישט א זאך וואס איך באק אונטער די חמה דאס מיינט לחם, און ס'פארלירט די שם לחם, פארלירט עס די דין חלה, מילא איז די כותח איז. איז פטור מן החלה. איז די גמרא נאכנישט פערטיג מיט דעם כותח, לאמיר זען, תני רבי חייא, לחם העשוי לכותח פטור מן החלה. רבי חייא געהאט א ברייתא מ'איז טאקע פטור, והתניא חייב, האמער א סתירה, תניא חייב בחלה, סאו די הלכה פון די כותח איז נאכנישט אויסגעקאכט, זאגט די גמרא התם כדקתני טעמא, קוק אריין די ברייתא וואס זאגט אז אז ס'איז דא א חיוב חלה, און ער שמועסט קלאר אויס, רבי יהודה אומר אז מעשיה מוכיחין עליה, איז ווי די רבינו יונה די תלמידי רבינו יונה זענען מסביר ד לויט רש"י אז די טעם פון חמה נישט גענוג, ווען איך מאך כותח און איך באק עס אונטער די חמה דארף איך עס נאך אלץ מאכן אויפן געשטעל ווי איך מאך די ביליגע אומפראפעסיאנאלע עראי'דיגע ברויט, אויב אבער מאך איך געהעריגע בילקעס איז אפילו איך באק עס אונטערן אונטערן. ס'איז אביסל א חידוש באט אזוי לערנען זיי. אז אפילו איך באק עס אונטערן זון, איז מעשיה מוכיחין אז דער מענטש איז זיך מייחס דערצו ווי געהעריגע חלה. אויב מאך איך שיינע בילקעס און איך פלעכט עס, און איך שטעל עס אהער ווי ס'דארף צו זיין, וואס העלפט מיך אז ס'איז חמה? בדעת פון דעם מענטש איז זיך דער מענטש מייחס דערצו ווי געהעריגע ברויט. כדקתני טעמא רבי יהודה אומר מעשיה מוכיחין עליה איז עשאן כעבין, איז ווי רש"י טייטשט ערוכה ומקוטפת כגלוסקאות גוט אויסגעפראקט. א גוט מסודר'דיגן טייגל איז חייבין אפילו איך באק עס אונטער די זון, אזוי מיר אונז לערנען כלימודין, אויב עס איז טאקע ווי נסרים בעלמא איז פשט איז מעשיה מוכיח אז דאס איז ביי אים חמה ברויט, דאס איז ביי אים עראי'דיגע און נישט געהעריגע ברויט, שלא הקפיד על עריסתם זאגט רש"י, ער איז נישט מקפיד פונקטליך ווי אזוי ס'זעהט אויס, ווייל ער דארף נישט דא קיין צורת ברויט. ער וויל סך הכל פון דעם קענען מאכן א דיפ און עס אריינלייגן אין א קאנטעינער, און אוודאי דארף ער נישט קיין צורות. וואס איז די דיפ מאכט מען פארוואקסט צו זייער? סא איי געס ס'איז געווען אזא דיפ, מ'פלעגט נעמען, ס'איז געווארן אזוי מער צעוועטשט, אזא סאור דאו, אזא מער עיפוש'דיגע לחם, ס'האט געהאט זאלץ, דאס פלעגן מענטשן ליב האבן. ארבעט אין וואס? חלה אין דעם? חלה אין דעם, יא. ברויט אין ברויט. גייען מיר צוריק צו אונזער ערשטע שמועס. אמר ליה אביי לרב יוסף, האי כובא ד. ארעא, מאי מברכין עלויה? סאו, לויט אונזער גרסה, איך ווייס נישט, דער עולם סתם באמערקט ס'איז דא דא פארשידענע גרסות, איך האב מיך נישט געזוכט צו אריינלאזן, אבער לויט אונזער גרסה איז די כובא דארעא האבן מיר געהאט א מחלוקת, יא? מאי טרוקנין אמר אביי כובא דארעא, האבן מיר געהאט א מחלוקת צו ס'איז מחויב בחלה אדער ס'איז נישט מחויב בחלה, וועלכע ברכה מאכסט דערויף? אמר ליה מי סברת נהמא הוא, אפילו איך נעם אן אז ס'איז יא דא א חיוב חלה דאס איז אבער נישט קיין געהעריגע ברויט, די מגן אברהם זאגט ס'איז א נאסע ברויט, ס'איז עפעס אזא פארקלעבטע ברויט, ס'איז נישט די געווענליכע, סאו האמער נישט די כובא דארעא פאר אונזערע אויגן, אבער איי געס ווען מ'וואלט עס געזען, איז ביאינג מ'האט נישט געארבעט דא אריגינעל מיט א טייגל, מ'האט סתם געארבעט מיט קמח און מים, דו בלייבסט מיט עפעס א פלאפי זאך וואס איז נישט געהעריגע ברויט, איז מברכין עלויה בורא מיני מזונות. מאך איך דערויף א בורא מיני מזונות. מר זוטרא זאגט אבער די גמרא איז קבע סעודתיה עלויה, ער האט יא קובע סעודתיה געווען, וברך עילויה המוציא לחם מן הארץ דא קומט אריין ושלש ברכות אויך געמאכט א ברכת המזון דא קומט אריין די חידוש דין אז סאיז דא זאכן וואס הגם איך עס עס סתם אזוי איז זאג איך אז סאיז גובלא בעלמא און איך מאך א מזונות אויב דער מענטש גייט און איז קובע סעודה דערויף ווערט א המוציא אבער די ראשונים זאגן שוין אז סדארף זיין א מין זאך וואס איז מיתלא תלי וואס א מאל וואס ס'איז יא דא מענטשן וואס זיי קענען קובע סעודה זיין ווען איך רעד פון זייער דינע זאכן רקיקי קראקערס א מענטש גייט און ער נעמט עפעס דינע קרעקערס און ער זאגט איך בין קובע סעודה דערויף אדער פרעצלס איך גיי קובע סעודה זיין אויף פרעצלס ס'ארבעט נישט אזוי ס'דארף יא זיין א מין זאך אזוי ווי דאס וואס מענטשן טוען עס אמאל ממילא אז מענטשן טוען עס אמאל קען איך אריינטעפן אין דעם מנהג העולם און קובע זיין סעודה. נאכדעם וואס כ'האב דיר דאס מחדש געווען איז אמר מר בר רב אשי האט רב אשי געזאגט, ואדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, אויב בין איך טאקע קובע סעודה, און כ'האב געמאכט די גובלא בעלמא די כובא דארעא האב איך געמאכט אויף א וועג וואס זאל נישט חמצ'דיג ווערן, אזוי לערנט די רבי די רבינו חננאל אז מ'רעדט דא ווען דער מענטש איז קובע סעודה דערויף. ס'איז א שאלה אבער איך מיין דאס איז די גלאטסטע וועג צו לערנען. איך האב דאך יעצט געזאגט איינמאל איך בין קובע סעודה דערויף, ווערט עס א המוציא. יא, קען איך מיט דעם יוצא זיין מצות מצה, און די גמרא לייגט צו ואדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, מאי טעמא לחם עוני קרינן ביה, איז ווי ס'זעהט אויס פון די ראשונים איז כ'האב א רעכט צו נעמען אזא מין זאך וואס איך בין נישט אייביג קובע סעודה, און יעצט קובע סעודה זיין און מיט דעם יוצא זיין מצות מצה, פארוואס? ווייל מצה דארף נישט קיין פענסי דארף נישט קיין פענסי לחם, לחם עוני זאגט מיר אז איך קען טאקע נעמען די ארעמע אנפראפעשענעל ברויט וואס מ'איז נישט אייביג קובע סעודה און אויב בין איך יעצט קובע סעודה איז בין איך יוצא מיט דעם מצות מצה אזוי האמיר אונז לערנען ס'דא אנדערע וועגן באט אונז האמיר אזוי לערנען. גיימיר יעצט א נייע שאלה און דאס איז אויך זייער א. ברייטע, קאמפליצירטע און טיפע סוגיא אין הלכות ברכת הפירות, וואס דאס איז די שאלה פון, וועלכע ברכה מאך איך אויף ארענדזש דזשוס? וועלכע ברכה מאך איך אויף די אלע זאכן? ווען ווערט עס אויס פירות? און ווען קוק איך עס אן ווי משקה? ס'פארלירט די ארגינעלע ברכה פון העץ און ס'ווערט א שהכל. זאגט די הייליגע גמרא, ואמר מר בר רב אשי, האי דובשא דתמרי די האניג וואס רינט ארויס, די זאפט וואס רינט ארויס פון תמרים מברכינן עילויה שהכל נהיה בדברו, מאך איך א שהכל נישט די אריגינעלע ברכה פון העץ, מאי טעמא, זיעה בעלמא. כ'קוק עס אן ווי סתם זיעה ווי סתם א א רינעדיגע זאך וואס קומט ארויס פון די פירא און כ'בין זיך נישט מייחס דערצו ווי כאילו ס'טראגט דעם שם פירא און אז ס'טראגט נישט די שם פירא איז דאס נישט קיין בורא פרי העץ וואס מיינט בורא פרי העץ די אייבערשטער האט געשאפן פרי די אייבערשטער האט געשאפן די פירא די רגע איך זאג אז ס'נישט די פירא האט דאס שוין נישט קיין ברכת פרי העץ, און ס'גייט צוריק צו די אלגעמיינע שהכל, קוקטס אריין אין רש י, זיעה בעלמא, ואינו פרי, די לעצטע פון די ברייטע שורות אין רש י, ואינו פרי, איך בין איך געב עס נישט קיין שם פרי, לברך עליו בורא פרי העץ, אזוי פארשטייט רש י די ווארט זיעה בעלמא, אז ס'איז א לומדות, זיעה בעלמא נישט ווייל כ'האב בעצם א חסרון אז עפעס א עפעס א פייכטע ביליגע זאך וואס גייט ארויס עפעס א סתם א שוויץ, ס'איז פיינע דזשוס, נו וואס דען? רש י פארשטייט אז מצד דעם לומדות פארלירט עס די שם פרי, און אז ס'פארלירט די שם פרי פאסט שוין נישט דערויף קיין בורא פרי העץ. כמאן, ווי טרעפט מען א מקור צו דעם? כי האי תנא דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה דבש תמרים, דאס איז אונזער דבש וואס אונז רעדן מיט דא וואס רינט ארויס פון טייטלען, אדער ווי יין תפוחים דאס איז עפל דזשוס, אדער ווי חומץ ספוניות, חומץ ספוניות. איז געווען אזעלכע טרויבן וואס פלעגט בלייבן, עס פלעגט קיינמאל נישט געצייטיגט ווערן, עס פלעגט בלייבן אויפן בוים ביז ווינטער, מ'האט נישט געקענט מאכן דערפון נאר אזא עסיג, מילא האט עס קיינמאל נישט געהאט דעם שם פירא ושאר מי פירות, און אלע אנדערע מי פירות של תרומה וואס איז פון תרומה איז רבי אליעזר מחייב קרן וחומש, אז א מענטש עסט די דזשוס וואס איך האב געמאכט פון פון תרומה פירות הייסט. עס ווי איך בין א נהנה פון תרומה און איך בין מחיוב צו צאלן קרן וחומש, רב שיע פוטר, רב שיע האלט אז ס'האט שוין נישט קיין שם תרומה, פארוואס וועגן איך קוק עס שוין נישט אן ווי די אריגינעלע פירא, דאס איז שוין פארוואנדעלט געווארן אין עפעס אנדערש, דאס איז שוין זיעה בעלמא, דאס האט שוין נישט דעם שם פרי, ס'האט שוין נישט די שם פרי בין איך נישט קיין נהנה פון תרומה, אז איך בין נישט קיין נהנה פון תרומה איז נישט דא קיין דין קרן וחומש נאר דין קרן, אזוי גייט די הלכה אז ווען א מענטש איז א מזיק, איז א מזיק תרומה באט ער איז נישט קיין נהנה פון תרומה אזוי האב איך געהערט איין מגיד שיעור מסביר זיין כ'ווייס נישט צו ער גערעכט באט אזוי זעהט מיך זעהט אויך אזוי אויס אז רב שיע פוטר מיינט ער נישט אינגאנצן מכי אז אינגאנצן פטור נו וואס דען ס'האט שוין נישט קיין דין נהנה מן התרומה אז ס'זאל האבן דעם דין חומש נו וואס דען ער איז א מזיק דא דא א וויכטיגע תוספות וואס מ'דארף צולייגן האי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל איז וכן מש. מכל מיני פירות בר מתירוש ויצהר אונזער גאנצע שמועס וואס אונז האבן דא צו זיעה צו דזשוס וואס קומט ארויס פון א פירא צו האט דעם שם פירא אדער ס'האט נישט דעם פירא דאס איז אלעס ביי שאר פירות אבער די צוויי מעין דזשוסעס וואס איך נעם ארויס פון פירות וואס דאס איז וויין אדער אויל דארט האב איך בכלל נישט די שאלה דארט געב איך יא סיי דעם דין תרומה און סיי דעם דין ברכה אויך אונז האבן דאך שוין געהאט אויבן אז אויף שמן זית מאכט מען א בורא פרי העץ דער עולם געדענקט וועגן דארטן איז די גאנצע סיבה וואס איך פלאנץ עס איין איז עס פאר דעם מילא מילא אויב מיין גאנצע כוונה מיין גאנצע פרי וואס איז מיין פרי דא איך דארף דעם טרויב איך דארף דעם זית מיין פרי איז דאס מילא ווען ס'ווערט דאס פארלירט ס'איז א לומד'ישע שמועס איך באריר עס נאר ווי מען זאגט בקיצור, על כל פנים, ווי די ראיה פון די גמרא ארבעט, די רגע וואס איך זאג ביי תרומה אז ווען איך טרינק דזשוס טרינק איך נישט קיין תרומה, איז עס א ראיה אז ס'פארלירט דעם שם פירי, די זעלבע זאך איז לגבי אונזער שאלה לגבי א ברכה, איז גייט עס נישט זיין קיין העץ, ס'גייט זיין א שהכל. אמר לה הימי רבנא, פארציילט די גמרא זייער אינטערעסאנטע מעשה, אמר ליה ההוא מרבנן לרבא, ס'געווען א א איד אין בית מדרש, א תלמיד חכם, געפרעגט פון רבא א שאלה אזוי, תרומה מאי, וואס איז די הלכה פון טרימא? דארף מען אריינקוקן אין רשי. זאגט רשי, וואס מיינט טרימא? טרימא מהו איז די שאלה מה מברכין עליו, וואסערע ברכה מאך איך אויף די טרימא? ושם טרימא זאגט ער איז כל דבר הכתוש קצת, ס'איז אביסל צושטויסן ואינו מרוסק, ווי א צומאלענע אדער צוריבענע עפל, ס'איז נאכנישט קיין עפל סאוס, ס'איז נישט קיין עפל דזשוס, ס'איז נישט אינגאנצן צוריבן אז מ'זעט שוין נישט די צורה פון די אז מ'זעט שוין נישט די צורה פון די פירות, אבער ס'איז יא אביסל.

דא איז איז יתיב רבינא קמיה דרבא איז געזיצן דארט רבינא פאר רבא אמר ליה האט ער פרובירט ארויסצוהעלפן דעם תלמיד חכם ער זאל זיך בעסער קענען מסביר זיין פאר רבא וואס איז זיין שאלה האט ער אים געזאגט דשומשמי קאמרת דו מיינסט ווען א מענטש צוקלאפט שומשמין נארמאל מיינט סעסעמי, איינעם האב איך געהערט טייטשן מאן, איך ווייס נישט ווי ער האט עס גענומען, אבער על כל פנים די להוציא שמנן זאגט רש"י דו מיינסט דא צו צוקלאפן די שומשמין ארויסצונעמען די אויל, או דקורטמי, ס'געווען עפעס א מין זאך וואס האט געהייסן כרכום, מען פלעגט אריין לייגן דערין וויין און אזוי האט מען עס געגעסן, ס'איז אויך א מין זאך וואס מען פלעגט צושטויסן, או דפורצני קאמרת, דאס איז געווען מען האט גענומען טרויבן מען האט עס צומאלן, כתישת ענבים זאגט דא רש"י, און מען האט גענומען די. מ'האט גענומען די חרצנים, די שאלעכץ מיט די קערלעך צו וואס, און פון דעם האט מען געמאכט תמד, מ'האט געמאכט אזא געוויסע געטראנק, על כל פנים ער געבט אים פארשידענע ביישפילן ווען ס'איז די סדר צו צעקלאפן געוויסע פרוכטן, און ער פרעגט אים אויב דאס איז דיין כוונה. אדהכי והכי, בשעת וואס ס'איז דא געגאנגען דעם שמועס פון רבינא וואס מיט דעם תלמיד חכם ווען מ'האט פרובירט צו קלארער, מאכן וואס זיין שאלה איז, אסקיה רבא לדעתיה, האט זיך רבא געכאפט ער האט בעסער פארשטאנען פון וואס דא רעדט מען, אמר ליה חשילתא ודאי קאמרת דו מיינסט צו פרעגן אויף אזא זאך וואס איז חשילתא, און חשילתא ווי רש"י טייטשט איז א דבר מעוך, א זאך וואס מען צוקוועטשט, אין אנדערע ווערטער ס'איז די זעלבע זאך וואס דו האסט גערופן טרימא צוריבענע פירות רוף איך יעצט חשילתא, איז ואדכרתן מילתא, הא דאמר רב אסי האסט מיך דערמאנט. א הלכה וואס כ'האב אמאל געהערט פון רב אסי, און פון די רב אסי גייען אונז קענען ארויסלערנען וואס איז די הלכה לגבי טרימא צו איך בלייב מיט די ברכה פון בורא פרי העץ, וואסערע הלכה האט רב אסי געזאגט, האט רב אסי געזאגט אזוי האי תמרי של תרומה, א מענטש האט א טייטל פון תרומה מותר לעשות מהם טרימא איך מעג עס צורייבן אבער ואסור לעשות מהם שכר איך מעג עס נישט אינגאנצן אויסקוועטשן און מאכן דערפון א מעד און מאכן דערפון א ביר, די הלכה איז אז מ'טאר נישט מאבד זיין קיין תרומה, מילא אויב גיי איך מאכן מעד, איז פשט איז די די די פירי האב איך שוין נישט דא, ס'פארלירט אינגאנצן די שם פירי, איך בלייב סך הכל מיט מעד, איך בלייב מיט א געוויסע דזשוס, דאס הייסט מאבד געווען תרומה, דאס מעגסטו נישט טון, אויב צורייב איך אבער דעם תמר און איך מאך דערפון טרימא, האב איך גארנישט מאבד געווען, סך הכל האב איך יעצט די פירי אויף א אנדערע ווערסיע, אויף א צוריבענע ווערסיע, דאך געדרינגען אז. פון צורייבן א פירי פארלירט עס נישט די שם פירי ווייל עס הייסט נישט מפסיד געווען קיין תרומה, אויב אזוי איז לגבי אונזער שאלה וועלכע ברכה איך מאך וועל איך אויך זאגן אז איך בלייב מיט די ברכה פון בורא פרי העץ פארוואס ווייל עס האט דעם שם פירי. והלכתא די גמרא איז צופרידן דערפון די גמרא בלייבט טאקע אזוי אז טאמער א מענטש האט גענומען א טייטל ועבדינהו טרימא און ער געמאכט דערפון און ער געמאכט דערפון די טרימא די צוריבענע דאס איז מברכין עלייהו בורא פרי העץ ווייל איך בין נאך געבליבן מיט די שם פירי. מאי טעמא במילתייהו קיימי כדמעיקרא, איך קוק עס נישט אן ווי א נייע יצירה, איך קוק עס נישט אן ווי קיין זיעה, איך קוק עס נישט אן ווי ס'פארלירט די שם פירי, נאר וואס דען, ס'איז די זעלבע זאך, וואס זאגט איר רבי לעזער? טרימא מיט תרומה איז נופל, נופל לשון על לשון, און ס'טרימא מיט תרומה, ס'איז כמעט די זעלבע זאך.
זייער אינטערעסאנט, ח. דאס איז אינטערעסאנט אז ער האט נישט פארשטאנען, ער האט געמיינט זי האט געמיינט תרומה, זי האט געמיינט טרימא. און די ווארט טרימא אפשר האט אים דערמאנט מאנט אז ס'דא הלכה פון תרומה ח. גיימיר יעצט צו א נייע שאלה. שתיתא, וואס די שתיתא איז רב מ'קען אריינקוקן אין רש י. זאגט רש י מאכל העשוי מקמח קליות שנתייבשו בתנור בעוד שהשבלים לחים מ'פלעגט נעמען מ'פלעגט נעמען געבאקענע מעהל אויסגעטריקענטע מעהל די מעהל איז געווען א זיסערע מעהל זאגט רש י אויף א פלאץ פון דעם האב איך געמאכט א מאכל וואס הייסט שתיתא. וואס פונקטליך ס'איז אין בעיקערי ווייס איך נישט, אבער ס'איז געווען אזא מין מאכל וואס איז געווען מער א זיסערע סארט מאכל, וועט מען שוין זען. איז רב אמר שהכל נהיה בדברו ושמואל אמר בורא מיני מזונות אמר רב חסדא ולא פליגי ס'איז בעצם נישט דא קיין מחלוקת, זיי רעדן פון צוויי אנדערע סארטן שתיתא'ס, הא בעבה הא ברכה, ווען איך רעד פון א דיקן עבה ווי כ'האב אריינגעלייגט אסאך מעהל און ס'איז געווארן געהעריג עפעס א שטיקל טייג דערפון ווערט עס א מזונות, ברכה ס'איז זייער דין. איז איז דאס איז ווי די גמרא זאגט עבה לאכילה עבדי אויב איז עס דיק איז עס געמאכט צו עסן עס איז א געהעריגע מזונות א געהעריגע געבעקס אז עס איז א געבעקס וואס איז געמאכט צו עסן מאך א געהעריגע מזונות רכה לרפואה קא עבדי לה איז א דינע איז נאר איז נאר געמאכט לרפואה וועגן דעם בלייב איך מיט א מיט א שהכל ס'דא צוויי וועגן די ראשונים וויאזוי צו לערנען איינס אז לרפואה קא עבדי הייסט עס נישט קיין געהעריגע מאכל אזוי זעט אויס פשטות פון די גמרא. אז ס'הייסט נישט קיין געהעריגע מאכל קען איך עס נישט רופן ממש א מזונות, אבער דער מענטש נעמט ארויס א געוויסע הנאה דערפון איז עס א שהכל, אנדערע לערנען אז די ווען ס'איז ווען איך מאך עס לרפואה ווערט עס א שתיה, ס'ווערט א דרינק, ס'איז זייער ס'איז זייער רכה, ס'איז זייער ווייך, און ס'איז ממש א שעיק, ס'איז נישט בעצם קיין ס'איז נישט לאכילה קא עבדי, מיינט צו זאגן אז ס'איז נישט קיין מאכל, ס'איז אזוי זאגט תוס' קלאר, רשי זעהט אויך אזוי אויס, מילא איז איינמאל ס'איז א דרינק ווערט עס א שהכל, ס'איז א משקה. מתיב ר' יוסף, זאגט ר' יוסף אזוי, אונז האבן געלערנט, איך מיין ס'איז א ברייתא, אז ושוין יעדער איינער איז מודה אז שבוחשין את השתות, אז איך מעג צוקלאפן מיט א לעפל דעם שתות, דעם געטראנק וואס אונז רעדן מיר דא בשבת. די גמרא דארט האט דארט פארשידענע שאלות אויף זאכן וואס איך מיש, צו לויף איך אריין אין א שאלה פון לישה, און אויף אונזער שתיתא דא וואס מ'מאכט פון קמח קליות, איז יעדער איינער מודה דארטן אין מסכת שבת אז ס'הייסט נישט קיין לישה און איך מעג עס צוקלאפן אין שבת. נאך א זאך שטייט דארט ושותין זיתום המצרי, איך מעג טרינקן א געוויסע געטראנק ס'האט געהייסן זיתום המצרי וואס מ'פלעגט עס נוצן צו ארויסגיין הכנה, ס'האט געהאלפן טרייבן, און די סיבה פארוואס איך מעג ווייל איך קוק עס אן ווי א. ווי א געהעריגע געטראנק, הגם דער מענטש טוט עס לרפואה, אבער עס איז דא מענטשן וואס טוען עס נישט לרפואה, וואטעווער די סוגיא דארט איז. זאגט יעצט די גמרא, שטייט דא א קלארע היתר אז איך מעג טרינקן די שתיתא וואס אונז רעדן מיר דא, מעג איך טרינקן אין שבת, נישט נאר וואס איך מעג עס טרינקן שבת, זאגסט איך מעג עס אפילו מאכן אין שבת, ואי סלקא דעתך לרפואה קא מכוין לא דן קא מכוין רפואה בשבת מי שרי, צו דען מעג מען מאכן א רפואה בשבת, אונז האבן דאך אלץ די גזירה פון שחיקת סממנים. זאגט די גמרא, אמר ליה אביי ואת לא תסברא, דו אליין ווייסט אז די אז די הלכה פון די רפואה בשבת ס'האט כללים, ס'איז דא דא א מהלך והא תנן אונז האבן געלערנט כל האוכלין אוכל אדם לרפואה בשבת אזא זאך וואס איז א מאכל וואס מענטשן קענען עסן שלא לשם רפואה איז אפילו דו טוסט עס לרפואה האב איך נישט קיין פראבלעם כל המשקין שותין און זעלבע זאך מיט מיט א משקה ווען א זאך איז ממש א מעדעסין און קיינער עסט עס נישט קיינמאל קיינער טרינקט עס נישט זעט דאך יעדער איינער אז דו טוסט דא די רפואה איז א פראבלעם אבער דא וואס מ'רעדט פון א שתיתא וואס וואס איז דיין געשעפט פארוואס איך טו עס? זאגט ער יעצט ווייטער, אלא מאי אית לך למימר, גברא לאכילה קא מכוין, איך האב נישט קיין פראבלעם אז ער נעמט עס ווייל דער וואס זעהט, מיין גאנצע פראבלעם איז דאך דא א מראית עין אז ס'זעהט אויס ווי רע, יענער זאגט גברא לאכילה קא מכוין, הכא נמי דא אויך אין אונזער פאל ווען דער מענטש טרינקט דא די שתיתא איז עס גברא לאכילה קא מכוין. לישנא אחרינא, וואס איז ב, עה, ארטסקרול זאגט אז ס'איז ממש די זעלבע ס'איז נאר א אנדערע לשון, אלא מאי אית לך למימר. גברא לאכילה קא מכוין, דער מענטש וואס טרינקט דא די שסיסה, ווייסט פארוואס ס'איז מותר? ווייל איך זאג אז סך הכל וויל ער עסן, רפואה ממילא קא הויא, דאס וואס ס'קומט ארויס א רפואה איז נאר פון זיך אליין, הכא נמי לאכילה קא מכוין אין אונזער פאל קענסטו עס אויך זאגן רפואה ממילא קא הויא, ממילא זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, איך בלייב ווייטער מיט מיין יסוד. אז ווען ס'איז ווען ס'איז א ווען עס איז רכה ווען די שתיתא איז רכה איז עס א שהכל און פארוואס ווייל די מענטש מאכט עס לרפואה אבער איז אוודאי דא א חיוב ברכה אפילו ער טרינקט עס לרפואה ווייל דאס גייט יעצט די גמרא אויסשמועסן לאמיר זעהן וצריכא דרב ושמואל עוד דא וואס אונז האמיר דארטן אין שבת געהאט הלכה אז כ'מעג עס טון אין שבת אז כ'מעג עס טון אין שבת קומט דאך אויס אז כ'קוק עס אן ווי א געהעריגע מאכל ס'איז נישט נאר לרפואה ווייל וואלט עס ווען געווען נאר לרפואה וואלט איך עס נישט געמעגט שבת, קומט דאך אויס פון יענע גמרא אז די רגע איך זאג ס'איז א געהעריגע מאכל איז אוודאי דא א חיוב ברכה, פארוואס איז צריכא דרב ושמואל פארוואס איז רב ושמואל הייבן דא אן האבן א שמועס צו איך דארף מאכן א ברכה דערויף אדער נישט? זאגט ער דאי מהאי פון יענע פאל וואלט איך נאכנישט געוואוסט הוה אמינא, לאכילה קא מכוון, ווייסט פארוואס דארט בין איך אים מתיר? ווייל דער מענטש איז פאקטיש מכוון לאכילה ורפואה ממילא קא הויא אבל הכא כיון דלכתחילה לרפואה קא מכוון לא לבריך עלויה כלל, וואס טוט זיך ווען א מענטש ער טוט עס טאקע ממש נאר לרפואה, און דארט טוט ער עס לאכילה, מיין שאלה איז צו ער מעג צו נישט, זאג איך דיר אוודאי מעג ער, ווייל. ווייל דאס איז א מאכל, ס'איז נישט נאר קיין מעדעצין. דא וואס דער מענטש טוט עס טאקע נאר לרפואה, גיי איך דארפן מאכן א ברכה? אפשר דארף איך בכלל נישט מאכן קיין ברכה. קא משמע לן, כיוון דאית ליה הנאה מיניה, אז אפילו אונז האבן שוין געהאט אויבן דעם יסוד, אז אפילו א מענטש האט אן א, אפילו א מענטש נעמט א זאך לרפואה, אויב נעמט ער ארויס דערפון א הנאה, איז בעי ברוכי, דארף ער מאכן א ברכה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.